זאגט די הייליגע גמרא האלט מען דף ס' ב' עמוד ב' און דאס האלט מען אינמיטן די סוגיא פון די מעשה פון די מעשה פון די מגיפה וואס איז געווען בימי דוד האבן מיר דעם פסוק ובהשחית ראה ה' וינחם די פסוק פארציילט אז די מגיפה האט זיך אויפגעהערט ראה ה' דער אייבערשטער האט עפעס געזען וינחם און דער אייבערשטער האט ווי מ'זאגט רחמנות געהאט און אפגעשטעלט די מגיפה זאגט די גמרא מאי ראה אינמיטן פון די ברייטע שורה ס' ב' עמוד ב' מאי ראה אמר רב ראה יעקב אבינו געזען דכתיב פון יעקב אבינו ער האט געזען די זכות פון יעקב אבינו יעקב אבינו האט זיך געזעצט אין בית המדרש שם ועבר ויעקב איש תם יושב אהלים יעקב האט געהאט די כח התורה און די כח התורה פון יעקב אבינו דאס האט יעצט מגין געווען אויף אידישע קינדער פארוואס דכתיב שטייט א פסוק ויאמר יעקב.

האט עס מגין געווען אויף אידישע קינדער אז די מגיפה זאל זיך אפשטעלן ר' יצחק נפחא אמר כסף כפורים ראה די אידן האבן געבויט די משכן האבן זיי געגעבן כסף כפורים שנאמר שטייט פסוק ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל און די פסוק ענדיגט דארט והיה לבני ישראל לזכרון לכפר איז אפילו די פסוק רעדט נישט פון ראה ער רעדט נישט א לשון פון ראה אזוי ווי די פריערדיגע פסוקים אבער מען זעט דארטן אז די געלט וואס די בני ישראל האבן געגעבן איז געווען פארן אייבערשטן לזיכרון לכפר עס איז געבליבן אין זכרון פאר א לענגערע תקופה און ווען איז געווען די כפרה וואס די אידן האבן געדארפט, די אידן האבן געהאט אזא כמו אינשורענס פאליסי פון יענע געלט, און דאס איז געווען יעצט ווען ס'איז געווען די מגיפה ראה יא, זאגט די גמרא ווייטער נאך א שיטה ר' יוחנן אמר ר' יוחנן האט געזאגט אז בית המקדש ראה האט די אייבערשטער געזען די זכותו, של בית המקדש, הגם בימי דוד איז נאך דער בית המקדש נישט געשטאנען, האט דער אייבערשטער געזען די זכות פון דעם וואס די אידן גייען בויען א בית המקדש, אדער קען מען זאגן ס'גייט ארויף אויף מקום המקדש, די מקום המקדש וואס איז געווען מיועד, די הר המוריה וואס איז געווען מיועד צו בויען א בית המקדש, דכתיב שטייט אין פסוק בהר ה' יראה, זעט מען נאכאמאל די לשון פון ראה יראה, און דאס איז די זכות. פון וואס בהשחית ראה ה' וואס אויף דעם האט זיך אפגעשטעלט די מגיפה. ברענגט די גמרא נאך א מחלוקת פליגי בה, ר' יעקב בר אידי און ר' שמואל בר נחמני זיי קריגן זיך אויף די זעלבע זאך, חד אמר כסף הכפורים ראה אז די זכות איז געווען די כופר נפש וואס די אידן האבן געגעבן אין מדבר, חד אמר בית המקדש ראה דאס איז געווען די דרשות וואס אונז האבן יעצט געהאט די זכות של בית המקדש, מסתברא כמאן דאמר בית המקדש ראה שנאמר שטייט דארט אין פסוק אשר יאמר היום בהר השם יראה, אז די זכות פונעם בית המקדש די זכות פון מקום המקדש פונעם הר המוריה, איז אשר יאמר היום, ס'איז גילטיג אפילו היינט, ס'איז אן אייביגער זכות, מילא אפילו יארן שפעטער האט עס פועל געווען אז די מגיפה זאל זיך אפשטעלן געשטאנען. שטאנען אין די משנה לא יכנס אדם להר הבית במקלו, א מענטש זאל נישט אריינגיין מיט זיין שטעקן אין בית המקדש וכו', איז ער געשטאנען דארט ולא יעשנו קפנדריא, פרעגט די גמרא מאי קפנדריא, אמר רבא, קפנדריא כשמה, טאקע אזוי ווי די. ס'מיינט אויף אראמיש אז ס'מיינט מאך נישט קיין שארט קאטס, נוץ נישט די בית המקדש ווייל דו ווילסט אנקומען אויף די אנדערע זייט, און די גמרא איז טאקע מסביר, ס'נישט קיין מחלוקת, די גמרא איז מסביר, רב חנא בר אדא משמיה דרב סימא בריה דרב מרי אמר, וואס איז פשט פון די ווארט קאפאנדרי, כמאן דאמר איניש אדמקיפנא אדרי אנשטאט זאלסט דארפן ארומרינגלען די שורות פון בתים איז איעול בהא, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי היינט זאגט מען ביסט אינמיטן די בלאק אנשטאט זאלסט דארפן ארומגיין דעם גאנצן בלאק אנצוקומען פון פיפטי עיטט סטריט צו פיפטי ניינט סטריט, וואק דא דורך אין די בעקיארד און אזוי האסטו א שארטקאט, און דאס איז די צאמשטעל פון די ווארט קאפאנדרי, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשות קאפאנדרי מותר, דא דארף מען מאכן א שטיקל הקדמה אז ס'דא א בפירוש'ע משנה מסכת מגילה וואס זאגט אז נישט נאר אין בית המקדש טאר מען נישט מאכן קיין שארטקאטס נאר אין בית המדרש אויך נישט, אז דו ווילסט אנקומען צו די אנדערע זייט פון די בילדינג נוץ נישט די בית מדרש, גיי דורך די גאס, איז אויף דעם קומען די הייליגע אמוראים צולייגן אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הנכנס לבית הכנסת על מנת שלא לעשות קאמפאנדריא, זיין פלאן איז נישט געווען עס צו מאכן א קאמפאנדריא, דעמאלטס איז מותר לעשות קאמפאנדריא, מעג ער שוין ארויסגיין פון די בעק טיר, רבי אבהו אמר אם היה שביל מעיקרא, מותר, דאס איז א גרויסע חידוש, אז אויב דא איז געווען א דרך פארן רשות הרבים, לאמיר זאגן ס'איז דא א ליידיגע לאט, יא, יארן לאנג זיצט א ליידיגע לאט, און די גאנצע שטאט נוצט עס פאר א שארטקאט, אינמיטן איז געגאנגען איינער און געבויט דארט א בית מדרש, האט ער נישט קיין רעכט אוועקצונעמען פונעם רבים דעם זכות אז זיי זאלן קענען נוצן די שטח פאר א שארטקאט, אמר רבי חלבו אמר רב הונא, הנכנס לבית הכנסת להתפלל איז אריינגעגאנגען דארטן אויף צו דאווענען, ס'איז ענליך צו די הלכה פון פריער וואס כ'האב נישט געהאט קיין פלאן אריינצוגיין עס צו מאכן פאר א שארטקאט, נאר דא איז געווען מיין פלאן אויף צו דאווענען, איז מותר לעשות קאפאנדריע, ס'דא ראשונים זענען גורס. מצוה לעשות קאפאנדרע ס'איז א כבוד פארן בית מדרש אז איך גיי אריין פון די בעק פשט איז כ'האב כ'גיי ארויס פון די בעק פשט איז כ'האב גוט אויס כ'האב גוט אויסגענוצט די גאנצע בית מדרש שנאמר אזוי ווי מ'זעט אין בית המקדש אז ובבוא עם הארץ לפני השם במועדים וגומר די המשך הפסוק זעט מען דארט אז ס'איז געווען אן ענין אז א מענטש גייט אריין פון צפון זאל ער ארויסגיין אויף דרום פארוואס וועגן וועגן ס'איז דא א מצוה מצות ראיה, מ'זאל דיך זעהן אין בית מקדש. מצות ראיה אין בית המקדש מיינט נישט גיב דיך א טובל און ארויס, מצות ראיה מיינט אז מ'זאל דיך זעהן יפה יפה, אז זאלסט האבן גוט דורך געאקערט דעם גאנצן בית המקדש, כ'מיין עס איז געווען א כבוד אז איך בין דורך דעם גאנצן זאך און ארויס, און א ענליכע געדאנק זאג איך לגבי דעם בית מדרש, וועגן דעם איז דא ראשונים זענען אפילו גורס מצוה, אפשר קען מען עס טאקע נוצן, אז א מענטש קען ארויסגיין פון די בעק טיר יעדן צופרי, עט ער האבן די מצוה, לויט די ראשונים. גייען מיר ווייטער, איז געשטאנען אין די משנה רקיקה מקל וחומר אז אויב טאר איך נישט אריינגיין מיט שיך, אזוי לערנט מען פשט אין די משנה, אויב טאר איך נישט אריינגיין מיט שיך אין בית המקדש, וואס שיך בעצם איז נישט קיין דבר בזוי'דיגע זאך, א מענטש גייט מיט שיך, האט נישט קיין ברירה, יא? איז רקיקה מקל וחומר איז זיכער אז מען טאר נישט שפייען, האמיר אז די לימוד רקיקה, די דין רקיקה. מען דארף דאס געדענקן, ס'איז א קל וחומר פון מנעל, ס'איז א קל וחומר פון דעם וואס איך טאר נישט גיין מיט קיין שיך, אמר רב ביבי אמר רבי יהושע בן לוי כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה, איינער וואס שפייט היינט אויפן הר הבית אפילו איך האב נישט קיין בית המקדש כאילו רוקק בבת עינו, אזוי ווי ער שפייט אריין די אויג פונעם אייבערשטן שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים אפילו לאחר חורבן בית המקדש, וויאזוי א מענטש קומט אן אויפן הר הבית ווייס איך נישט, איך האב פרובירט צו קוקן באט איך האב נישט געטראפן קיינער וואס זאל עס אדרעסירן, אפשר שטייט אינדרויסן און ער שפייט אריין. ער האט זיך מטהר געווען, איך ווייס אליינס נישט, גייען מיר ווייטער, אמר רבא, רקיקה בבית הכנסת שריא, א מענטש מעג שפייען אין בית הכנסת מידי דהוה אמנעל, א קל וחומר פון מנעל, מה מנעל בהר הבית אסור בבית הכנסת מותר, אף רקיקה אוודאי מעג מען גיין מיט שיך אין א בית מדרש, אף רקיקה בהר הבית הוא דאסור, בבית הכנסת שרי, אין אנדערע ווערטער די גאנצע לימוד, די גאנצע סיבה וואס איך האב גע'אסר'ט שפייען אין בית המקדש איז דאך געווען ווייל איך האב געזאגט רקיקה מקל וחומר, ס'איז א קל וחומר פון מנעל. דא אין א בית מדרש וואס איך מעג גיין מיט שיך פאלט מיך אוועק מיין קל וחומר, האב איך נישט דער גאנצער לימוד ממילא מעג איך, אמר ליה רב פפא לרבא, ואמרי לה רבינא לרבא, ואמרי לה רב אדא בר מתנא לרבא, האבן זיי געפרעגט אזא שאלה אדיליף ממנעל, נילף מקפנדריא, פארוואס הייבסטו אן ביים מנעל און זאגסט אז איינמאל איך מעג גיין מיט שיך אין בית מדרש מעג איך שוין גיין מעג איך שוין שפייען, הייב אן מיט קפנדריא, פונקט אזוי אין בית מקדש איז אסור קפנדריא מעג מען דאך אין בית מדרש אויך נישט מאכן קיין שארט קאטס, און לערן פון דעם ארויס אז איך מעג אויך נישט שפייען. זאגט די גמרא אמר ליה תנא יליף ממנעל ואת אמרת מקפנדריא וואס ווילסטו פון מיר די אין מעטער אוו פעקט איז די ווען די תנא זאגט רקיקה רקיקה מקל וחומר לערן איך עס ארויס פון מנעל און אז די תנא לערנט עס ארויס פון מנעל איז די רקי דין רקיקה אנגעבינדן אין מנעל כ'האב דאך נישט קיין אנדערע וועג דא און איינמאל איך זאג אז אין בית מדרש מעג מען גיין מיט שיך גיי איך מעגן שפייען.

לא יעשנה קפנדריא. יא, האמער יעצט די שארטקאטס, רקיקה מקל וחומר ממנעל. האמער א ברייתא וואס זאגט קלאר אז די דין רקיקה לערן איך ארויס פון מנעל. און וויאזוי ארבעט דער קל וחומר מה מנעל שאין בו דרך בזיון. אנטוהן א שיך איז נישט קיין ענין של בזיון אמרה תורה של נעליך מעל רגליך זאלסט נישט אריינגיין אין מקום המקדש מיט שיך. רקיקה שהיא דרך בזיון לא כל שכן. על כל פנים האמער ווי די ערשטע פאל פון די ברייתא וואס זאגט אונז קלאר. אז די דין רקיקה צו כ'מעג יא שפייען אדער נישט איז אנגעבינדן אין מנעל רבי יוסי בר יהודה אומר אינו צריך האט א אנדערע דרש הרי הוא אומר כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק און ביי די מעשה פון די מגילה דארט אז מ'האט נישט געקענט גיין פארן קעניג אנגעטון בלבוש שק ודברים קל וחומר מה שק שאינו מאוס לפני בשר ודם. כך רקיקה שהיא מאוסה לפני מלך מלכי המלכים לא כל שכן על כל פנים האמער בפירוש אין די ערשטע האלב פון אונזער ברייתא אז די לימוד פון ווי איך לערן ארויס די איסור רקיקה בבית המקדש איז ממנעל ממילא וואס איז דיין קשיא אז לערן עס ארויס פון קפנדריא און אסר עס אין בית הכנסת אמר ליה אנא הכי קאמינא האב איך געמיינט צו זאגן אזוי נימא הכא לחומרא והכא לחומרא איך פארשטיי זייער גוט אז די סיבה וואס איך אסר אין בית המקדש רקיקה ממנעל איז ווייל אין בית המקדש איז טאקע מנעל אסור אבער ווען עס קומט צו ווען ס'קומט צו בית מדרש, ווייל איינמאל איך זאג אזוי, הר הבית דאסור במנעל, אין בית מקדש וואס מ'טאר נישט גיין מיט קיין שיך ילפינן ממנעל, קענסטו טאקע ארויסלערנען שפייען פון שיך, אבל בית הכנסת דשרי במנעל, אדיליף ממנעל להיתר נילף מקפנדריא לאסור, בקיצור איך בין מסכים אז איך קען נישט גיין אויף די זעלבע ראוט וויאזוי איך לערן ארויס אין בית המקדש, ווייל אין בית המקדש לערן איך עס ארויס פון מנעל, און מנעל מעג איך גיין אין בית מדרש, באט. ארבעט מיט א אנדערע דרשה, ארבעט אז איך גיי צוגלייכן די דין רקיקה צו קפנדריא, און אזוי ווי איך טאר נישט אין בית מדרש מאכן קיין שארט קאטס טאר איך נישט גיין קיין שיך, אלא אמר רבא, רבא קומט מיט א אנדערע סברה, כי ביתו, אז א בית מדרש איז לא גרע פון א מענטשנ'ס הויז, און מה ביתו אקפנדריא קפיד איניש קיינער האט נישט ליב ווען יענער וואקט דורך זיין. פראפערטי, זאג איך אין בית מדרש זאלסטו עס אויך נישט טון, ארקיקה ומנעל לא קפיד, אבער ארקיקה ומנעל לא קפיד איניש, סתם שפייען איז אמאל פעלט אויס א מענטש זאל שפייען, און מנעל געווענליך, איך מיין ס'איז דא זייער שטרענגע באלעבאסטעס, זיי הייסן אויסטון די שיך ווען מען קומט אריין, כ'האף קיינער נעמט עס נישט דא פערזענליך, באט בדרך כלל איז מעג מען יא אריינגיין מיט שיך אינדערהיים. איז אף בית כנסת קפנדריא דאסור רקיקה ומנעל שרי בעצם איז דא דא א אינטערעסאנטע רא"ש אויב איינער האט איבערגעלערנט די סוגיא קען ער עס נאכקוקן ווי די רא"ש זאגט אז די רבא בעצם פרעגט נישט אפ זיין פריערדיגע מהלך און ס'בלייבט ווייטער אז איך שטעל אז איך לערן ארויס איך לערן עס ארויס פון מנעל און איינמאל איך מעג גיין מיט מנעל אין בית מדרש גיי איך מעגן רקיקה נאר וואס דען פארוואס טאקע לערן איך עס ארויס פון מנעל און נישט פון קפנדריא. אויף דעם קומט די סברה אז איך גיי עס צושטעלן צו ביתו, עפעס אזא סארט רא"ש דא, און אונז מיר גיין ווייטער, וואס איז געשטאנען אין משנה, כל חותמי ברכות שבמקדש, האבן מיר געלערנט אין די משנה אז די ברכות אין בית המקדש איז געווען זייער אינטערעסאנט, יא מ'האט געדאווענט שמונה עשרה, האט מען געזאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, מן העולם חונן הדעת, יא מ'האט צוגעלייגט ווערטער, און שפעטער ווען משקלקלו המינים, האבן געזאגט שאין עולם אלא אחד, האט מען צו האט מען געמאכט די שמונה עשרה נאך לענגער, און מען האט געזאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, מן העולם ועד העולם חונן הדעת, יעדע ברכה האט געהאט אזא לאנגן אויספיר און דער ציבור האט געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זאגט דער גמרא כל כך למה, פארשידענע וועגן וויאזוי צו לערנען ארטסקראל און מתיבתא אליין האבן ממש קאמפליטלי אויב איינער מיינט אז די צוויי זענען סתם קאפי פעיסט קען אריינקוקן זיי האבן קאמפליטלי דיפרענט חשבונות וויאזוי צו לערנען דא. כ'על עס פרובירן מאכן סימפל ווייל ס'איז אביסל אגדתדיג. כל כך למה, גיימיר לערנען ווי די שיטה, פארוואס דארפסטו אזויפיל מאריך זיין די ברכה? ענפערט די גמרא לפי שאין עונין אמן במקדש, מען ענפערט נישט דעם קורצן אמן, מען זאגט ברוך שם, מילא אויב די חתימה פון די ברכה איז קורץ, מילא זאל שוין די התחלה פון די ברכה אויך זיין קורץ, מנין שאין עונין אמן במקדש, פון ווי ווייס איך אז מען ענפערט נישט אמן, שנאמר שטייט אין פסוק קומו ברכו את ה' אלקיכם מן העולם ועד העולם, דאס איז. די ברכה וואס די בעל תפילה זאגט וואו אימער, און די ציבור ענטפערט ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה, האב איך דאך אין ויברכו שם כבודך האב איך ברוך שם, האב איך ברוך שם כבוד מלכותו, און אז די ציבור ענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו האב איך שוין אין רש"י, אזוי לערנט די שיטה, ס'האט געוויסע פראבלעמען, מתיבתא לערנט אנדערש, גיימער ווייטער. יכול כל הברכות כולן, תהא להן תהלה אחת, ווער זאגט אז מען דארף ענדיגן נאך יעדע ברכה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אפשר גענוג ווען איך ענדיג גאנץ שמונה עשרה, המברך את עמו ישראל בשלום, דעמאלטס ענטפער איך איין ברכה, ענטפערט די גמרא, תלמוד לומר ומרומם על כל ברכה ותהלה, על כל ברכה וברכה תן לו תהלה, גיי מיר ווייטער, התקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו, האט מען געהאט אין משנה, א מענטש האט א רעכט צו גיין ווען ער איז דורש בשלום חברו, מעג ער נוצן דעם אייבערשטנ'ס נאמען. אפשר שלום עליכם וואס אונז נוצן מיר איז אויך ווייל דער איינער פון די אייבערשטענס נעמען איז שלום. אין א מרחץ זאל מען טאקע נישט זאגן קיין שלום עליכם. איז ווער געט דיך א רעכט? אפשר הייסט עס שם שמים לבטלה? די תירוץ איז א ניין, די משנה זאגט אז מען מעג. און די גמרא און די משנה האט דארט געברענגט פארשידענע דרשות. איין דרש נאך א דרש נאך א דרש. די גמרא גייט יעצט דורכגיין וואס דארף איך אזויפיל דרשות. מאי ואומר. נאר די ערשטע דרש וואס די גמרא האט געברענגט דארט איז געווען א פסוק אין בועז. כ'דענק נישט יעצט אויסנווענדיג די פסוק. אבער מאי ואומר. וואס דארף איך דעם צווייטן דרש נאכדעם וואס איך טרעף עס ביי בועז? ענטפערט די גמרא. כי תימא בועז מדעתיה דנפשיה קאמר, ווער זאגט אז בועז האט געטון גוט? ער האט זיך מורה היתר געווען און גענוצט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, ווער זאגט אז פון בועז קען מען ארויסלערנען? אין אנדערע ווערטער, ווייל מ'רעדט דא פון אזא הארבע זאך ווי שם שמים לבטלה, פון א חשש שם שמים לבטלה, קענסט דיך נאכנישט ארויפכאפן אויף בועז, תא שמע, השם עמך גיבור החיל, דאס איז געווען וואס דער מלאך האט געזאגט פאר גדעון, און אויף דעם אליין איז די משנה נאך אלץ נישט צופרידן, כי תימא מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון, ווער זאגט אז דער מלאך האט זיך גענומען א רעכט, צו דורש זיין בשלומו של גדעון מיטן זאגן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, אפשר האט ער געהאט א שליחות פונעם אייבערשטן וואס דער אייבערשטער שיקט אים צו דורש זיין בשלומו של גדעון, אבער עס קומט נישט פונעם מלאך, עס איז נישט, עס קומט נישט מצד שאילת שלום, אזוי ווי דער מלאך וויל יעצט שואל שלום זיין מילא מעג ער נוצן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, עס קומט מצד ווייל ער האט א שליחות און דער אייבערשטער שיקט אים, וואס דעמאלטס מעג מען נוצן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אוודאי. דעם איז דער תירוץ. איז תא שמע אל תבוז כי זקנה אמך, דו זאלסט נישט מבזה זיין דעם וואס די אלטע לייט פון דיין פאלק האבן אונז געוויזן, און דאס טראגט אונז צוריק צו בועז, וואס בועז האט זיך געפירט, מילא ס'לויפט עפעס אהין און צוריק, און ואומר, און די משנה ברענגט נאך א פסוק עת לעשות להשם הפרו תורתך, אמאל איז דא א ענין פון עת לעשות להשם,

און זאכן טויג נישט מאי טעם משום הפרו תורתך מ'האלט נישט די תורה מסיפיה לרישיה מדריש הפרו תורתך אמאל איז דא וואס די י די דארפסט צושטערן די תורה מאי טעם משום עת לעשות לה' עמער שוין זעהן באלד זעהן די גמרא גייט עס אויסשמועסן מער באריכות אפילו לדבר עבירה איז דא אמאל וואס א איד דארף עס טוהן זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תניא הלל הזקן אומר בשעת המכניסין אז ס'איז דא אסאך מרביצי תורה פשטות גייט עס ארויף אויף תורה אזוי לערנט רשי. איז פזר איז בשעת המכניסין אנטשולדיגט אז ס'זעסט קיינער נישט מרביץ תורה דער עולם האלט די תורה ביי זיך די תלמידי חכמים זיצן זיך ביי זיך אין פעלץ פזר זאלסטו גיין פארלערנען בשעת המפזרים איז דא אסאך וואס לערנען כנס און רשי זאגט ס'איז א ענין פון ענווה ס'איז אויך א ענין פון עת לעשות להשם ס'האט א המשך פון די גמרא איך וועל זאגן די רשי פון אינווענדיג ס'א הייליגע רשי כנס אתה ולא תיטול שררה עליהם דאף זו לכבוד שמים היא אה איך וויל דאך גיין לערנען. לאחוז במידת ענווה וכתיב עת לעשות להשם במידת ענווה. שרעקעדיגע רשי. גייען מיר ווייטער. יא, ואם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר. דאס קענסט זאגן אפשר אפילו אזוי האב איך געלערנט. אפילו בשעת המפזרים. אפילו זעסט ס'איז דא אסאך תורה אבער די תורה אויב די תורה איז חביב ס'איז דא א דימענד דעמאלטס איז פזר דעמאלטס דארפסטו נישט רעכענען אז ס'איז דא אנדערע. נו טאנץ אריין, שנאמר, יש מפזר ונוסף עוד, ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו, וואס דעמאלטס, אפשר אפילו ווען ס'נישט דא קיינער וואס לערנט, איז כנס, איז אויך נישט יעצט די ריכטיגע צייט, און רשי זאגט, ואל תטיל דברי תורה לבזיון, דו זאלסט דיך שטעלן און טרייען פארצולערנען, דער עולם וועט זיך, וועט מזלזל זיין דערין, האסט גארנישט אויפגעטון, ס'קומט ארויס א חילול השם, שנאמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך. דרש בר קפרא, האט מען שוין אויבן געהאט א בר קפרא פלעגט זאגן קלוגע רייד, אוי, סמך בית עמוד בית פון אויבן האבן מיר געהאט. איז דא האבן מיר נאך קלוגע רייד פון פון בר קפרא זלת ווען די ווען די פרייזן פאלן קבוץ דעמאלטס זאלסטו קויפן איז כ'ווייס נישט וויאזוי צו טייטשן דא ווייטער יא קבוץ קנה מינה איז זאלסטו זאלסטו זאלסטו גיין קויפן. ווייס נישט פונקטליך באט בערך די וואס? יא אזוי זאגט רשי אם ראית פרקמטיא בזול קבוץ וקנה ממנה שסופו להתייקר יעדע זאך וואס ווען ביטקוין פאלט מיין נישט אז ס'עט אייביג פאלן עווענטשעלי פארט עס דזשאסט צוריק ארויף און יעדער וואס טוט אין סטאקס בעסיקלי ארבעט מיט די פילאסעפי אז ווען ס'פאלט דעמאלטס ווען טעסלע סטאקס פאלן דעמאלטס דארף איך האב א חבר יעדעס מאל ס'פאלט ווערט ער עקסייטעד ער לויפט קויפן. פארוואס? וועגן זאכן גייען עווענטשעלי ארויף, די ריעל עסטעיט פאלט, ריעל עסטעיט גייט נישט אייביג בלייבן נידריג, עווענטשעלי גייט עס צוריק ארויפגיין, און ס'דא וואס זאגן ס'איז א משל אויף תורה אויך, באתר דלית גבר, ס'נישט דא קיין מענטש, תמן הוי גבר זאלסטו זיין דער מענטש, דאס איז במקום שאין איש השתדל להיות איש, אמר אביי שמע מינה, באתר דאית גבר, אה, שמע מינה, באתר דאית גבר אין אזא פלאץ וואו ס'איז שוין דא דער מענטש וואס טוט שוין דער ארבעט, ס'איז דא א ראש ישיבה וואס לערנט פאר, תמן לא תהוי גבר זאלסטו נישט טון שטופ דיך נישט אריין די נאז פרעגט די גמרא פשיטא גמרא האט פארשטאנען אז מען רעדט דא פון א מורה הלכה בפני רבו איז אז ס'דא דא א גרויסע ראש ישיבה וואס לערנט פאר וואס האסטו דיך דא זיך אנצורופן זאגט די גמרא לא נצרכא אלא בששניהם שוין ביידע זענען גלייך קומסט אן אין די קאנטרי און ס'איז שוין דא א מגיד שיעור א רב וואס לערנט פאר פייעריג און דו גייסט מאכסט נאך א פייעריג שיעור וואס פעלט עס אויס? עס איז חשוב יענעם לאז לאז יענעם לעבן דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי התורה תלויים בה וועלכע פסוק בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך אלעס דארף מען טון פארן אייבערשטנס וואלט דא געקענט מאריך זיין אויף די גמרא וואס בכל דרכיך דעהו מיינט באט ס'האמיר נישט אזויפיל צייט אמר רבא אפילו דבר עבירה א שרעקעדיגע גמרא אמאל איז דא וואס א מענטש דארף טון אן עבירה אבער דאס איז יעצט רצון השם, רש"י ברענגט די מעשה פון אליהו בהר הכרמל מקריב געווען על הבמה, און בעצם האט מען נישט געמעגט דעמאלטס ברענגן קיין במה באט האט ער געדארפט דעמאלטס צושטערן די עובדי עבודה זרה האט ער עס געטון לשם שמים דרש בר קפרא, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, א מענטש עס איז דא פארשידענע ארבעט וואס א מענטש קען קען גיין טון, עס איז דא שווערערע ארבעט און עס איז דא ארבעט וואס נעמט אוועק וואס איז נישט אזוי ריין, איז דא האבן א ארבעט וואס איז מה היא פרעגט די גמרא, אמר רב חסדא מחטא דתלמיותא, עס איז א מין נייען, על כל פנים א מענטש האט. פארשידענע ברירות וועלכע סארט דזשאבס ער קען טון, איינס זאל ער טון א ארבעט וואס איז גרינג אויפן מענטש, נישט זיך, א מענטש דארף זיך נישט פייניגן, און זאל אים בלייבן צייט צו קענען לערנען, תניא ס'האמיר געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו, מאך נישט דיין הויז פאר א פאר א פלאץ פון פארטיס, א פלאץ ווי צופיל מענטשן קומען און גייען, א הויז איז נישט קיין טרעין סטעישאן, ס'דארף זיין א סעיף זאון פאר די אייגענע ווייב, פאר די אייגענע קינדער און נישט מאכן צופיל מענטשן זאלן זיך דארט דרייען, עס ברענגט נאר פראבלעמען, שנאמר איש רעים להתרועע איש רעים, א מענטש האט אסאך פריינט להתרועע הייבט מען זיך אן דארטן צו קריגן, עס ווערט פראבלעם, תניא רבי אומר אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו, סאו ס'איז דא צוויי נקודות וואס מ'קען ארויסנעמען פון די גמרא. איינס אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו איז אז געבענטשט זענען די הענט וואס טוען אליין געב נישט און אפילו עס איז דא אמאל א געדאנק פון ארויסגעבן ארבעט באט די לייצעס די לייצעס געבט מען נישט איבער אל ימנה אדם אפוטרופוס מיינט געב נישט איינער וואס זאל פירן דיין גאנצע זאך האסט אמאל א טעסק וואס דו דארפסט ארויסגעבן, באט כהאב ממש היינט צופרי גערעדט מיט א גרויסן זינגער וואס האט נעכטן ארויסגעגעבן א סידי, בקיצור האב איך אים געזאגט אז ביז ווילאנג ער האט ארויסגעגעבן די ארבעט פאר יענעם וכו' האט עס געהאט האט עס טאקע נישט געהאט די תקיפות, ס'איז געווען זייער שיין ס'איז געווען זייער וואויל, קיינער קען נישט טון די ארבעט וואס דו טוסט אליין פאר דיר, א מענטש נעמט זיך אליין אין די האנט אריין. איז האט עס אן אנדערן טעם. איז אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו, געב נישט איבער דיין ווערטשאפט, שאלמלא לא מינה פוטיפר את יוסף אפוטרופוס בתוך ביתו לא בא לאותו דבר, זעהט מען דארט אז עס האט געברענגט פראבלעמען, תניא ס'האמיר געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, פארוואס שטייט פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, זייער א באקאנטע גמרא, אז א מענטש זעהט טריגערס זאל ער שטעלן באונדעריס, אז דו זעהסט אז וויין איז א זאך וואס ברענגט פראבלעמען, שטיי ווייט פון וויין, אמר חזקיה בריה דרב פרנך אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות. לומר לך כל שיש לו תרומות ומעשרות אינו נותנן לכהן, א מענטש איז סטינדזשי, ער באצאלט נישט וואס ער דארף באצאלן, דער סוף נצרך לכהן על ידי אשתו, שנאמר ואיש את קדשיו לו יהיו, וסמיך ליה איש איש כי תשטה בו אשתו, דיין ווייב וועט בוגד זיין אין דיר ווייל א פרוי וויל נישט זען קיין צרות עין ביי א מאן, וכתיב והביא האיש את אשתו ולא עוד, שטייט ווייטער דער סוף שנצרך להן, ער אליין וועט דארפן צוקומען צו צדקה, איז געווען קארג, דו האסט נישט געגעבן קיין צדקה, דו וועסט דארפן צוקומען צום מעשר עני, שנאמר ואיש את קדשיו לו יהיו, דו וועסט אליין נעמען צדקה, אמר רב נחמן בר יצחק. ואם נתנן אבער א איד געבט יא אלע מעשרות אלע צדקות וואס ער דארף געבן סוף מתעשר די אייבערשטער שיקט אים עשירות שנאמר איש אשר יתן לכהן לו יהיה לו יהיה ממון הרבה ער וועט האבן אסאך געלט אמר רב הונא בר ברכיה משום רבי אלעזר הקפר כל המשתף שם שמים בצערו אז א מענטש נעמט אריין די צער די אייבערשטנס נאמען זיין צער איז דא צוויי פשטים לאמיך אריין קוקן א רגע כ'זאל עס קענען איבערזאגן קארעקט. איינס איז שמברך על הרעה דיין אמת, ער בענטשט דעם אייבערשטן אפילו אויף שלעכטס, און די צווייטע פשט איז אז ער בעט רחמים, ס'דא וואס זאגן אז ס'מיינט אויך אז ס'איז דא א בחינה פון עמו אנכי בצרה, און ווען א איד נעמט אריין דעם אייבערשטן ער ווייסט אז ער איז מתפלל אויף די צער וואס די שכינה האט פון זיין צער, איז כופלין לו פרנסתו, דאפלט מען אים זיין פרנסה, שנאמר שטייט פסוק והיה, לאמיך אריינקוקן אין פסוק, והיה שקי בצריך וכסף תועפות לך,